א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בהר. פרייטאג אינדערפרי האט זיך געדארפט אנהייבן ברוך מרדכי'ס קעיס. ס'איז געווען א דיעל אויפן טיש, איך נעם אויף אלעם זעכצן א האלב און צוויי פערטל דיסקלעימערס. ס'איז געווען אויפן טיש א דיעל פון טו טו סיקס, דאס טייטש ער גייט פאר זעקס יאר, נאך צוויי יאר איז ער בארעכטיגט צו בעטן די פאראל צו קען זיין מ'קען אים ארויסלאזן פרי. שוין, בקיצור דאס איז געווען אויפן טיש. נאר וואס? מ'האט אים געהאט געזאגט אז ער מוז געבן. א גאנצן באריכט, איך מיין איך האב עס ענק שוין געזאגט, איך מיין אז וואס ער האט געדארפט, איך ווייס נישט פונקטליך וואס, ער האט געדארפט געבן א באריכט, איך מיין ער פליעט גילטי און ער גיבט ארויס אלע מענטשן, אלע קינדער און אלע בחורים וועם ער האט אלס געפאטשקעט. אזוי איז געווען דער דיעל. און דעמאלס באקומט ער טו טו סיקס. שוין. למעשה איז זייער די לאו סיסטעם איז אויך נישט קיין בהמות, די לאנאצי דאס איז די די נייע וואס מען האט אריינגענומען דארט, און זי איז אויך נישט קיין נאר. בקיצור, זי האט איהם נישט געזאגט די גאנצע צייט אז דו דארפסט מיר נאך געבן די ליסטע. די ליסטע, אזוי האב איך געהערט, די ליסטע, איך ווייס נישט פונקטליך וואס דאס איז, קען זיין ס'איז די ליסטע וואס איך בין שולדיג צו געבן פאר דעם וואלנער, דעם דוד ראזענבערג שוואגער, דער וואס האט מכשיל געווען אלע פארשידענע כיתות אין קעמפ, און. און איינמאל קומט ער צו מיר צו אז ער וויל האבן א ליסטע אלע מקוואות וואס איך האב געבויט, פרעג איך אים צו וואס דארפסטו דאס, זאגט ער ווייל מיין שוואגער דוד וויל שיקן א רב ער זאל אלעס בודק זיין און איבערמאכן ווייל די רבנים האבן דאך געזאגט דו טארסט נישט בויען קיין מקוואות, זאג איך אים פיין איך גיב דיר א ליסטע פון אלע מקוואות מיט איין תנאי דו גיב מיר א ליסטע פון אלע בחורים און אלע יונגלעך וואס דו האסט די אלע יארן מכשיל געווען. איז ווען איך גיי אין די גאס און ער זעהט מיך לויפט ער אוועק, איך וויל אים געבן די ליסטע פון די מקווה'ס אבער ער וויל מיר נישט געבן די ליסטע פון וועם ער האט מכשיל געווען אלס, קען זיין די ליסטע האבן זיי געבעטן פון ברוך מרדכי איך ווייס נישט, קען זיין זיי האבן אים געבעטן אן אנדערע ליסטע, עניוועי ער איז נישט אויפגעקומען מיט א ליסטע און זי האט אים נישט געזאגט די גאנצע צייט מסתם ווייל ס'איז געווען זיין אבליגעישן ער זאל עס ברענגען, און דער לויער האט דאך געמיינט אז יעדער איז משוגע האט ער עס נישט גערעדט דערפון, און היינט איז געווען דאנערשטאג א גרויסע הירינג. און דער דזשאדזש האט געשטיפט מען זאל מאכן א סעטלמענט, און זי געט א קום אן, די לויער, די פראסעקיוטער געט א קום אן, און זי געט א זאג נאו סעטלמענט, ער האט מיר נישט געגעבן עפעס א ליסטע וואס ס'פעלט, און קען זיין ס'איז די ליסטע וואס מען פארקויפט חמץ, געט מען א ליסטע פונקטליך וויפיל מעהל מען האט, פונקטליך וויפיל ווייץ מען האט, און פונקטליך וויפיל וויסקי מען האט, איך ווייס נישט, איך קען מיר נישט פארשטעלן וואסערע א ליסטע ער האט געדארפט געבן, כ'האב געהערט זאגן מיט. צוויי חדשים צוריק אז ער מוז ארויסגעבן וועם ער האט אלץ מכשיל געווען, אבער איך הער זאגן אז ער האט געענטפערט ע אם כן אין לדבר סוף, דאס איז א הלכתא למשיחא, באט עניוועי, למעשה וואס דער דזשאדזש האט פרובירט ס'זאל ווערן א סעטעלמענט, למעשה איז נישט געווארן קיין שום סעטעלמענט און ס'איז געבליבן אויפן אלטן אז מען גייט פאר טרייעל, און דאס איז געווען א שאק פאר אלע לויערס ווייל דאס איז געווען געמאכט מיט אזא חכמה מיט אזא ווי מען זאגט רשעות, ס'איז נישט רשעות, איך האלט ער דארף גיין זיצן, אבער ער קוקט עס אן מורא'דיג, ווייל דא רעדט מען די גאנצע צייט, נאך א חודש, נאך א חודש, מען מאכט א סעטלמענט, מען וועט זיך פארגלייכן, מען מאכט א סעטלמענט. איינע פון די דיעלס איז געווען אז ער מוז געבן אזא ליסטע, ס'הייסט א דיסקאווערי, איך ווייס נישט וואס די דיסקאווערי האט געדארפט זיין, באט עניוועי. דער סוף איז געווען אז זי האט געזאגט נאו וועי מען גייט פאר טרייעל ממילא דארף ער שוין מארגן נישט קומען ווייל ס'גייט נאר פליעדן היינט פאר א דזשאדזש גילטי ער האט אלעס טאקע געטוהן און ער וועט באקומען זיין סענטענס מארגן אינדערפרי דערווייל אבער אויב ס'איז בטל געווארן דער דיעל ממילא ס'איז בטל געווארן דער דיעל איז גייט מען אנהייבן טרייעל דאס וועט דויערן מסתם אפאר וואכן ביז מ'וועט אנקומען צום טרייעל. יעצט דער די עי האט געשריגן פארן דזשאדזש, איך וויל גיין צו טרייעל, איך וויל נישט קיין סעטלמענטס, איי דאנט וואנט טו היער אבאוט דיס, אפילו איך וועל פארלירן באדערט מיך נישט, באט ער גייט שטיין פאר טרייעל. יעצט, עטס האט שוין געמיינט אז די געים איז פאריבער, געמיינט יא דער וועט וואקן, יענער יאסעלע פליט וועט וואקן, און שניצלער וועט וואקן, הער אויס, קודם דער מצב איז שוין נישט אזוי געפערליך, ווייל טאמפסאן ווייסט אויכעט אז ער קען נישט טאטשן אזא קעיס ווי ברוך מרדכי, ער. ער האט זייער נישט קיין גוטן רעפיוטעישן יעצט אין די גאס, סאו צו גיין נעמען א ברוך מרדכי'ס קעיס און לאזן וואקן קען ער נישט, האט אים געגעבן א סוויטהארט דיעל, טו טו סיקס איז געווען א סוויטהארט דיעל, נישט געווען עק וועלט, ווייל סוף כל סוף א יאר איז ער געזעסן אינדערהיים, א יאר איז ער שוין געזעסן אין דזשעיל, איז צוויי יאר, און פון יער טו טאוזענט עיט, ער גראנגלט ער זיך ארום, דאס קאסט געלט און דאס קאסט נערוון מיט א שפיל, און ווען ער גייט טו טו סיקס, איך גלייב נישט אז ס'וואלט געווען א גוי וואס וואלט איהם געזאגט קענסט ארויסגיין פאר די צייט, סאו סיקס יערס און צוויי יאר שוין געזעסן איז עיט, לכתחילה האט ער דאך באקומען טען ענד א טרי קוואדער, סאו פאר די צוויי יאר צו באצאלן מיליאנען, נע, איי דאנט טינק איט וואס ווארט איט, באט עניוועי. דעטס היז דעסיזשן ס'איז דאך נישט זיין געלט עניוועי, ס'איז דאך קהל'ס געלט, איך ווייס לעיזער קעסטענבוים דער וואס האט געגעבן דא פאר די מקווה'ס די וואך גרויס געלט צו ער האט צוגעזאגט, דער זעלבער לעיזער איז געווען דער וואס האט אים אויסגעלייגט בעיל די גאנצע צייט ווען ס'איז געקומען צו ערנסט קעש האט לעיזער עס אויסגעלייגט, סאו שטעלט זיך פאר לעיזער לייגט אויס דאס געלט אז איינער זאל זיך קענען ווייקן אין מקווה מטמא זיין קינדער און ער וויל אונז נארן אז ער געבט אויכעט פאר פרויען מקווה'ס אז ס'זאל זיין כשר'ע מקווה'ס אין גאנץ אמעריקע, כ'פלעג זאגן. איך פלעג זאגן פאר די מענטשן וואס האבן געמאכט דעם ועד אז ס'האט אסאך פראבלעמען אין די ועד פון מקוואות און איך פלעג זאגן וואס מען דארף טון ווייל איך בין דאך א מומחה ברוך השם איך בין דאך ארומגעפארן איך קען די אלע פראבלעמען. למעשה די מינוט וואס זיי האבן געזאגט זיי נעמען אריין לעיזער איי וואלקט אוועי אויב לעיזער איז דער וואס ער געט עס געלט איך פלעג זאגן צו נעמען געלט פון מדינת ישראל איז נישט אזא הארבע עבירה ווי צו נעמען געלט פון לעיזער. לעיזער האט בלוט אויף זיין הענט, ער האט זנות אויף זיין הענט, ער האט אלעס וואס דו ווילסט הערן און געדענקען. סא, יעצט מיר גיין ווייטער. סא, ברוך מרדכי ווארט מען אויף א לעיטער דעיט, און עס קען זיין דאס וואס זיי האבן געבעטן, איך בין נאך מסופק, און זי האט געזאגט ס'האט געפעלט איין דאקומענט וואס ער האט געדארפט מאכן א דיסקלאוזשער. איך הייב אן צו טראכטן אפשר האט מען געדארפט אריינשרייבן די לג לג רבנן, קען זיין דאס האט זי געוואלט, מען זאל אריינשרייבן די לג לג רבנן ווער זיי זענען געווען. אדער אפשר וויפיל שילן ס'איז דא אין ווילימסבורג אדער וויפיל מקוואות ס'איז דא. עפעס האט געפעלט א דיסקלאוזער און מען גייט פאר טרייעל. נעקסט. דער מאליק תמחה זכר עמלק עט זיין אויף פסח שני טמאים אותם טמאים לנפש אדם דאס איז מעי פארטין יעצט ווייסמאן גייט זיין דזשון די טענט יעצט יאסעלע פריד היינט געהאט א הירינג און מ'האט אים געדראפט די טשארדזשעס פון דעם וואס ער האט ארויס געטוויטעט, פארוואס מ'האט עס געדראפט איטס פאר אס טו פיגער אוט, ס'איז נישט קיין שלעכטע נייעס און איים נאט גאנע געט אינוואלווד עט דיס פוינט. יעצט די ברוך מרדכי'ס, די עי די עי, זעהט אויס אז זי האלט אזוי ווי די גוים וואס זיי זאגן אז מ'דארף קודם די בהמה מאכן ווי מ'זאגט באוואוסטלאז, אויב נישט פארשטייט קיינער נישט וויאזוי זי האט זיך די לעצטע מינוט אזוי דערמאנט, ס'איז געווען א שאק צו עווריבאדי, באט.